פרייטאג צו זאגט די הייליגע משנה מסכת ידיים פרק ג' המכניס ידיו לבית המנוגע א מענטש וואס ער שטופט אריין זיין הענט אין א הויז וואו ס'איז דא א נגע ידיו תחילות דברי ר' עקיבא האלט ר' עקיבא אז די הענט ווערט א ראשון לטומאה פארוואס? ווייל ווען דער גאנצער מענטש וואלט ווען אריינגעגאנגען אינעם שטוב, וואלט דאך דער מענטש געווארן א ראשון לטומאה. האט רבי עקיבא געהאלטן איך בין גוזר ווען מען שטופט אריין די הענט, אטו ווען דער מענטש גייט דארט אינגאנצן אריין. וואס מיינט דאס אז די הענט ווערט א ראשון לטומאה, שמועסט די ברטנורא אויס, אויב ער זאל צורירן א חולנ'דיגע עסנווארג, וועט עס ווערן פסול. און ביי תרומה קען ער צורירן איינס און די זאך וועט צורירן נאך איינס און ביידע וועלן זיין טמא, די ערשטע וועלן זיין טמא די צווייטע פסול, און ביי קודש קען ער אפילו דריי זאכן מטמא זיין, דאס הייסט די ערשטע זאך וואס ער רירט צו מיט זיין הענט ווערט א שני, און די צווייטע זאך וועט צורירן צו א דריטע זאך ווערט עס א שלישי, און די דריטע זאך וועט צורירן צו א פערטע זאך ווערט עס א רביעי ביי קודש. וחכמים אומרים ידיו שניות. די חכמים האבן געהאלטן וויבאלד ער האט למעשה נאר אריינגעשטופט די הענט אין די בית המנוגע האט עס א דין אזוי ווי די טומאה פון געווענליכע ידיים וואס ידיים איז געווענליך א שני מ'האט נישט גוזר געווען די הענט אז ס'זאל באקומען אזא מין טומאה ווי די גאנצע קערפער וואס גייט אריין אין בית המנוגע. נאך א מחלוקה צווישן רבי עקיבא און די חכמים, כל המטמא בגדים בשעת מגעו, יעדער מענטש וואס ער קען מטמא זיין זיינע וועש בשעת ער רירט צו צו יענע געוויסע זאך, אויב א מענטש רירט צו צו א זב, אדער צו די זוב פון א זב, אדער צו די רוק פון א זב, איז די הלכה אז בשעת ער רירט צו צו יענע טומאות, ווערט דער מענטש אליין טמא, און אלע בגדים וואס ער האט אן, און אפילו בגדים וואס ער האט נישט יעצט אן, נאר מיט די אנדערע הענט רירט ער צו צו בגדים, קען ער דאס מטמא זיין. איז דער מענטש מטמא את הידיים להיות תחילות דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא האט געהאלטן אז ווען ער רירט צו צו די הענט פון א צווייטע מענטש ווערן יענעמס הענט אויך א ראשון לטומאה, כאילו יענער וואלט אליין צוגערירט צו אן אב הטומאה, וחכמים אומרים להיות שניות, ניין, די הענט פון דעם צווייטן מענטש צו וועם ער רירט צו איז נאר א שני לטומאה. אמרו לו לר' עקיבא, האבן די חכמים געזאגט פאר ר' עקיבא, היכן מצינו, ווי טרעפט מען אזא מין זאך, שהידיים תחילה בכל מקום, מען טרעפט דאך נישט אין ערגעץ אזא מין זאך, אז די הענט פון א מענטש זאל ווערן א ראשון, אויב אזוי פארוואס זאגסטו ביי די צוויי הלכות אז די הענט ווערט א ראשון לטומאה? אמר להם, דו ווייסט פארוואס מען טרעפט נישט אזא מין זאך? ווייל ס'איז נישט מעגליך, ס'איז נישט במציאות ערגעץ אנדערש אויסער ביי די צוויי פעלער, וכי האיך אפשר להן להיות תחילה? ס'איז דאך נישט מעגליך פאר די הענט צו ווערן א ראשון לטומאה אלא אם כן נטמא גופו, נאר טאמער די גאנצע גוף פון א מענטש ווערט טמא, ווייל ווען א מענטש זאל צורירן מיט זיינע הענט צו אן אב הטומאה, ווערט דאך די גאנצע קערפער טמא, חוץ מזה נאר ביי די צוויי פעלער פון אריינשטופן די הענט אין א בית המנוגע, אדער צורירן צו א מטמא בגדים בשעת מגעו, די זאכן זענען אביסל א שוואכערע אב הטומאה, און די גאנצע קערפער פון די מענטש ווערט נישט טמא, נאר אויף אזא מין פאל קען מען טרעפן אזא זאך אזוי ווי איך זאג אז די הענט ווערט א ראשון לטומאה, אבער דו קענסט מיך נישט אפפרעגן און זאגן אז ווייל מען טרעפט נישט ערגעץ אנדערש אזא מין זאך זאל דא אויכעט נישט זיין, ווייל די סיבה פארוואס מען טרעפט נישט ערגעץ אנדערש איז ווייל ס'איז נישט במציאות, ווייל געווענליך ווען א מענטש רירט צו א אב הטומאה ווערט ער אינגאנצן טמא, נישט נאר די הענט. אבער די צוויי פעלער ווי נאר די הענט ווערט טמא האלט איך אז ס'איז א ראשון לטומאה און נישט קיין שני. זאגט די משנה.

מטמאין את הידיים להיות שניות דברי רב שיע. רב שיע האט געהאלטן אפילו די עסנווארג און די כלים זענען נישט מער ווי א שני, איז די הענט וואס רירט צו דערצו ווערט אויכעט א שני. געווענליך זאגט מען נישט אז א שני קען מאכן א שני, אבער ביי ידיים האב איך יא געזאגט אז שני מאכט א שני. וחכמים אומרים ניין. את שנטמא באב הטומאה, ווען די עסנווארג אדער די כלי איז טמא געווארן פון א אב הטומאה, וואס דעמאלטס איז די עסנווארג אדער די כלי אליין א ראשון לטומאה, דעמאלטס זאג איך מטמא את הידיים, ס'איז מטמא די הענט, אז די הענט זאל ווערן א שני לטומאה. אבער בוולד הטומאה, טאמער די עסנווארג אדער די כלי איז נאר טמא געווארן דורך א וולד הטומאה, דאס הייסט אזוי ווי דאס איז טמא געווארן דורך משקין, אינו מטמא את הידיים, קען עס נישט מטמא זיין די ידיים, ווייל א שני קען נישט מאכן קיין שני אפילו ביי ידיים. אמר רבי שמעון בן גמליאל מעשה באישה אחת, א מעשה מיט א פרוי שבאת לפני אבא, זי איז געקומען פאר מיין טאטע רבן גמליאל, אמרה לו, זי האט אים געזאגט, נכנסו ידיי, מיינע הענט זענען אריינגעגאנגען לאויר כלי חרס, אין די לופט פון א כלי חרס וואס איז טמא געווען, אמר לה, האט ער איר געזאגט, בתי מיין טאכטער, ובמה היתה טומאתה, וויאזוי איז די כלי חרס טמא געווארן? פון וועלכע סארט טומאה? פון א אב הטומאה צו פון א ראשון לטומאה? ולא שמעתי מה אמרה לו, זאגט רבי שמעון בן גמליאל, איך האב נישט געהערט וואס זי האט אים געענטפערט און איך האב נישט געהערט וואס דער טאטע האט גע'פסק'נט. אמרו חכמים, האבן די חכמים געזאגט ביים הערן די מעשה, דו דארפסט שוין נישט הערן וואס זי האט געענטפערט און וואס ער האט געזאגט, ווייל מבואר הדבר, פון דעם אליין וואס ער האט געפרעגט מיט וואס די כלי חרס איז טמא געווארן, זעסטו שוין אליין אז ער האלט נישט ווי רב שיע. נאר ווי די חכמים, און את שנטמא באב הטומאה מטמא את הידיים, טאמער די כלי איז טמא געווארן דורך אב הטומאה איז עס מטמא די הענט בוולד הטומאה אויב עס איז טמא געווארן נאר פון א ראשון לטומאה אינו מטמא את הידיים קען עס נישט מטמא זיין ווייטער די הענט וואלט ווען רבן גמליאל געהאלטן ווי רב שיע וואס איז א חילוק מיט וואס די כלי חרס איז טמא געווארן צו מיט א אב צו מיט א ראשון אויף יעדן פאל קען דאך די הענט טמא ווערן אפילו פון א שני לטומאה אלא מאי אז ער האט זיך אינטערסירט און געוואלט וויסן פון וואס ס'איז טמא געווארן זעט מען פון דעם אז ער האט געהאלטן ווי די חכמים. משנה ב' הייבט ער אן מיט די שיטה פון רבי יהושע, כל הפוסל את התרומה, יעדע זאך וואס איז א שני לטומאה און ווען ס'רירט צו צו א תרומה ווערט די תרומה פסול, מטמא את הידיים להיות שניות. דער שני לטומאה אז ס'רירט צו צו א הענט, ווערט די הענט אויך א שני, אזוי ווי אונז האבן מיר פריער געלערנט די שיטה פון רבי יהושע אז א שני קען מאכן א שני בידיים. און די זעלבע זאך היד, איין האנט וואס איז טמא געווארן מטמא את חברתו קען מטמא זיין דעם צווייטן האנט, טאמער א טמא'נע האנט זאל צורירן א טהור'ע האנט, ווערט די צווייטע האנט אויך א שני. דברי רבי יהושע, וחכמים אומרים ניין, אין שני עושה שני, א שני קען נישט מאכן קיין שני לטומאה אזוי ווי זיי האבן געזאגט אויכעט פריער אין משנה א'. אמר להם, האט רבי יהושע געטענה'ט צו די חכמים, מען טרעפט זיך יא אזא מין זאך אז א שני זאל מאכן א שני בידיים, והלא כתבי הקודש, הייליגע שריפטן דאס הייסט תורה, נביאים, כתובים, שניים, מען האט גוזר געווען ביי די י"ח דבר אז ס'זאל האבן א דין שני לטומאה. ווייל מענטשן פלעגן זאגן די כתבי הקודש זענען הייליג, תרומה איז הייליג, פלעגן זיי לייגן איינס נעבן די אנדערע, וואס האט פאסירט? ס'איז געקומען מייז און געגעסן די תרומה, און אויכעט קאליע געמאכט די כתבי הקודש, האט מען גוזר געווען אז כתבי הקודש זאל מטמא זיין תרומה, און מ'האט געוואלט אז די גזירה זאל זיך האלטן האט מען אויך גוזר געווען אז כתבי הקודש מטמאין את הידיים, אז א מענטש רירט צו כתבי הקודש ווערט זיין האנט אויך א שני, זעהסט דאך פון דעם אז כתבי הקודש וואס איז אליין א שני קען ווייטער מאכן אז די ידיים זאל ווערן א שני, זעהט מען דאך אז שני עושה שני ביי ידיים. אמרו לו האבן די חכמים געזאגט מ'קען נישט ארויסלערנען איין מין טומאה פון א צווייטע מין טומאה, ווייל אין דנין דברי תורה מדברי סופרים, מ'קען נישט ארויסלערנען תורה'דיגע הלכות פון די רבנן'דיגע הלכות, ולא דברי סופרים מדברי תורה דברי דרבנן'דיגע זאכן פון דברי תורה קען מען אויכעט נישט ארויסלערנען, און די זעלבע זאך ולא דברי סופרים מדברי סופרים. איין גזירה דרבנן קען מען נישט ארויסלערנען פון א צווייטע גזירה דרבנן. איז אין הכי נמי דארט זעהט מען טאקע אז די חכמים האבן גוזר געווען אז כתבי הקודש וואס איז א שני איז מטמא א שני, ס'מאכט די הענט אויכעט פאר א שני. אבער מען קען נישט פון דעם ארויס לערנען אויף אנדערע פלעצער, און למשל, ווען איין הענט איז טמא און ס'רירט צו צו א צווייטע הענט וואס איז טהור וועט נישט אריבער גיין די טומאה, אדער ווען איך האב געהאט א זאך וואס איז פוסל את התרומה און איך האב צוגערירט דערצו מיט די הענט איז עס נישט געווארן קיין שני, נאר דארטן ביי כתבי הקודש האבן די חכמים גוזר געווען, אבער אנדערע זאכן נישט. משנה ג'. רצועות תפילין, די רצועות, די בענדלעך פון די תפילין, עם התפילין, ווען ס'איז באהאפטן מיט די תפילין, נאר דעמאלטס, האלט די תנא קמא, מטמאות את הידיים, ווי די משנה אחרונה איז מסביר, ס'האט א דין ווי א יד פאר די תפילין, און ס'איז מטמא, ס'שטייט קלאר ארויסגעשריבן אין די גמרא מסכת שבת, ברענגט דארט אראפ א ברייתא, אז אויב די רצועות זענען אפגעטיילט פון די תפילין, איז יעדער מודה אז ס'איז נישט מטמא. ר' שמעון אומר, רצועות תפילין אינן מטמאות את הידיים, אפילו ווען ס'איז מחובר מיט די תפילין, אויב מ'רירט אן נאר די רצועות, האט עס נישט קיין דין פון כתבי הקודש, און ס'איז נישט מטמא די הענט. אבער דער ר' שמעון איז אויכעט מודה אז אויב מ'רירט צו תפילין אליין, איז עס יא מטמא. ס'איז נאר א מחלוקה אין תוספתא, צו ער האלט ווען מ'רירט צו דעם בית, דעם קציצה פון די תפילין וואו ס'ליגט אין דעם די פרשיות, איז מען שוין טמא, אדער מ'דארף צורירן די פרשיות אליין. משנה ד', גיליון שבספר, די ליידיגע פארמעט פון א ספר, שמלמעלן, סיי די חלק וואס איז אויבן אויפן עמוד העכער די ווערטער, וואס מען דארף דארטן לאזן דריי פינגער פלאץ ליידיג, ושמלמטן, אדער די פלאץ אונטער די ווערטער, וואס עס דארף זיין א טפח ליידיג, שבתחילה די ליידיגע גיליון וואס איז אנהייב פונעם ספר, ושבסוף און די ליידיגע גיליון וואס איז צום סוף פונעם ספר, מטמאין את הידיים האלט די תנא קמא, דאס האט אויכעט א קדושה פון כתבי הקודש און ווען מען רירט דאס צו ווערט די הענט א שני לטומאה. רבי יהודה אומר, שבסוף די ליידיגע חלק פון סוף פונעם ספר, אינו מטמא איז נישט מטמא, עד שיעשה לו עמוד, ווילאנג ער לייגט נישט דארטן א זייל, די עץ חיים, די האלץ מיט וואס מען האלט עס און מען דרייט עס צאם, זאג איך אז די חלק וואס איז ליידיג פונעם פארמעט קען מען נאך אראפשניידן, ס'האט נאכנישט דעם קדושה, אז מען לייגט שוין דעם עמוד, דעמאלטס איז עס שוין א חלק פונעם ספר תורה. די ברטנורא האט דא א שמועס וויפיל ליידיג דארף מען איבערלאזן אנהייב פונעם ספר אדער סוף פונעם ספר, און ער זאגט אזוי, אויב ס'איז תורה אליין, אין דעם ספר איז געשריבן געווארן נאר חמשה חומשי תורה, דארף מען אנהייב איבערלאזן ליידיג פלאץ אז דאס זאל קענען ארומנעמען דעם גאנצן ספר, ווען די ספר איז איינגעדרייט זאל דאס ארומוויקלען די גאנצע זאך, און דאס זאל זיין אזוי ווי א שומר ס'זאל ארומנעמען דעם ספר. ווייל געווענליך דרייט מען צאם א ספר תורה פון די ענדע ביז די אנהייב, דאס הייסט פון לעיני כל ישראל צו בראשית, און אז מען דרייט עס צאם לאזט מען איבער ביים אנהייב אזא גרויסע שטח אז ס'זאל ארום נעמען די גאנצע, און צום סוף לאזט מען איבער א קליינע ליידיגע שטיקל פארמעט אז ס'זאל קענען ארום נעמען דעם זייל, דעם עמוד, דעם עץ חיים וואס מען וויל לייגן צום סוף. אויב אבער אין דעם זעלבן ספר שטייט אויך נביאים און כתובים, דעמאלט הייבט מען נישט אן צאמצודרייען פון די כתובים און די נביאים, ווייל דעמאלט קומט אויס אז די כתובים און די נביאים זענען אינעווייניג און ס'איז ארומגענומען דורך די חלק פון די ספר תורה, פון די תורה, חמשה חומשי תורה. מ'וויל דאך נישט און ס'פאסט נישט אז די תורה זאל זיין א שומר פאר די נביאים און כתובים, הייבט מען דעמאלטס אן צו דרייען פון די אנהייב, פון בראשית הייבט מען אן צאמצודרייען ביז צום סוף און מ'גייט ווייטער צו נביאים און כתובים, קומט אויס אז די תורה איז אינעווייניג און די נביאים און כתובים איז אינדרויסן, קומט אויס אז די לעצטע שטיקל פונעם ספר תורה דארט גייט א דארף מען איבערלאזן ליידיג פלאץ אז ס'זאל קענען ארומנעמען דעם גאנצן דיקיקייט פונעם ספר תורה, פון די גאנצע ספר תורה און נביאים וכתובים. און דעמאלס דארף מען אנהייב איבערלאזן ווייניג פלאץ צו קענען ארומנעמען דעם עמוד, דעם עץ חיים וואס מען לייגט פון אנהייב פונעם ספר משנה ה'. ספר שנמחק, א ספר תורה וואס איז געווען שוין אפגעשריבן די גאנצע, ס'איז נאר אפגעמעקט געווארן, ונשתייר בו, ס'איז אבער איבערגעבליבן שמונים וחמש אותיות, פֿינף און אַכציק אותיות איז געבליבן אינעם גאנצן ספר, כפרשת ויהי בנסוע הארון, וואס אזויפיל אותיות איז דא אין די קליינע פרשה פון ויהי בנסוע הארון, וואס די גמרא זאגט אין מסכת שבת, אז דאס איז אזוי חשוב ווי א גאנצע ספר, חצבה עמודיה שבעה מיינט אז ס'איז דא זיבן ספרי תורה, ווייל ספר במדבר אליין איז צוטיילט אין דריי, ביז ויהי בנסוע איז איינס, ויהי בנסוע איז די צווייטע און פון ויהי בנסוע ביז צום סוף איז די דריטע, מטמא את הידיים האט עס די דין פון כתבי הקודש און ס'איז מטמא די ידיים. מגילה, דאס הייסט איין יריעה, מען האט נאכנישט צוזאמגעשטעלט א גאנצע ספר, מען האט אנגעהויבן שרייבן איין יריעה, שכתוב בה שמונים וחמש אותיות, מען האט שוין געשריבן דארט פֿינף און אַכציק אותיות כפרשת ויהי בנסוע הארון, איז עס שוין מטמא את הידיים. כל כתבי הקודש, אלע הייליגע שריפטן, תורה, נביאים וכתובים, אלעס איז מטמאין את הידיים, שיר השירים וקהלת אויכעט מטמאין את הידיים, און ער ברענגט עקסטרע ארויס שיר השירים וקהלת, ווייל אויף די צוויי איז דא א מחלוקת. רבי יהודה אומר, שיר השירים איז טאקע מטמא את הידיים, אבער וקהלת מחלוקת. אויף קהלת איז דא א מחלוקה צווישן די בית שמאי און די בית הלל, צו ס'איז טאקע אזוי ווי אלע כתבי הקודש, אדער אפשר זאג איך אז דאס איז נאר חכמה פון שלמה המלך, עס איז נישט געזאגט געווארן ברוח הקודש, און דעמאלטס איז עס נישט מטמא את הידיים. רבי יוסי אומר, קהלת איז יעדער מודה אז אינו מטמא את הידיים, ושיר השירים מחלוקת, ס'איז אפילו געווען א מחלוקה אויף שיר השירים צו דאס איז מטמא את הידיים ווייל דאס איז געזאגט געווארן ברוח הקודש. רבי שמעון אומר, ער האט געהאלטן אזוי ווי רבי יהודה אז קהלת איז געווען די מחלוקה, אבער רבי יהודה האט נישט אויסגעשמועסט א מחלוקה צווישן וועם און ווער ס'האלט וואס, שמועסט ער עס אויס, קהלת איז מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. די בית שמאי האט געהאלטן אז ס'איז נישט מטמא את הידיים, און די בית הלל האט געהאלטן אז ס'איז יא מטמא את הידיים. אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני איך האב א קבלה מפי שבעים ושניים זקן, פון די צוויי און זיבעציק זקנים, זאגט דער תפארת ישראל איין און זיבעציק איז געוועזן די סנהדרין, און דער צוויי און זיבעציקסטער איז געוועזן דער מופלא שבבית דין וואס ער איז געוועזן איבער אלע, און פארוואס שטייט דא זקן און נישט זקנים, שטייט אין ברטנורא אין ערשטן פרק אין זבחים, ווייל אלע האבן געזאגט דעם הלכה איינשטימיג, יעדער האט געהאלטן די זעלבע, פאר דעם רופט מען זיי אן מיט א לשון יחיד. ביום אין דעם טאג שהושיבו וואס מען האט געזעצט את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה מען האט אים אויפגענומען פאר די נשיא. האבן אלע געזאגט, ששיר השירים וקהלת מטמאין את הידיים, דאס הייסט, די מחלוקה איז געוועזן סיי אויף שיר השירים און סיי אויף קהלת, און און נמנו וגמרו אז אלע ביידע זענען מטמא את הידיים. אמר רבי עקיבא, זאגט רבי עקיבא ניין, ס'קען נישט זיין אז ס'איז געווען א מחלוקה אויף שיר השירים, חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידיים, ס'איז נישט געווען קיין שום מענטש וואס האלט אז שיר השירים איז נישט מטמא שאין כל העולם כולו כדאי, די גאנצע וועלט איז נישט אזוי ווערט, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, ווי דער טאג וואס מען האט געגעבן שיר השירים פאר די אידן, אזוי הייליג איז עס, שכל הכתובים זענען נאר קודש, ושיר השירים איז קודש קדשים. ממילא קען נישט זיין אז ס'איז געוועזן א מחלוקה צו שיר השירים איז מטמא את הידיים אדער נישט, ואם נחלקו, אויב איז געוועזן בכלל א מחלוקה, לא נחלקו אלא על קהלת, איז נאר געווען א מחלוקה אויף קהלת אליין. אמר רבי יוחנן בן ישוע האט רבי יוחנן דער זון פון ישוע געזאגט, וואס ער איז געוועזן בן חמיו של רבי עקיבא, דער זון פון דער שווער פון רבי עקיבא, זאגט דער תפארת ישראל, דער שווער פון רבי עקיבא האט טאקע געהייסן ישוע און דאס וואס איז באקאנט אז ער האט געהייסן בן כלבא שבוע דאס איז נאר געווען א צונאמען, ווייל ווער ס'איז אריין אין זיין הויז הונגעריג ווי א הונט איז ארויס געקומען זאט, אבער דער אמת'ער נאמען זיינער איז געוועזן ישוע האט רבי יוחנן דער זון פון ישוע דער שוואגער פון רבי עקיבא אייבערס געזאגט כדברי בן עזאי, אזוי ווי בן עזאי האט געזאגט, כך נחלקו, אזוי האט מען זיך געקריגט, דאס הייסט די מחלוקה איז געוועזן סיי אויף שיר השירים און סיי אויף קהלת, וכן גמרו, און אזוי האבן זיי טאקע אויסגעפירט אויך נמנו וגמרו אז ביידע סיי שיר השירים און סיי קהלת זענען מטמאין את הידיים. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף כ עמוד א', אמר רב יהודה אמר שמואל וכולם, די אלע פינף מראות דמים וואס איז געשטאנען אין די משנה, אין בודקין אלא על גבי מטלית לבנה, מען דארף האבן א ווייסע שמאטע צו קענען בודק זיין געהעריג און מבחין זיין די קאלירן. אמר רבי יצחק בר אבדימי, ושחור, די איין מראה וואס איז שווארץ, און ס'דארף זיין שחור כחרת, על גבי אדום, דאס קען מען נאר מבחין זיין ווען מען קוקט עס אויף א רויטע שמאטע.

אלא אמר רב אשי ניין, ס'איז יא א מחלוקה בשחור גופא קמיפלגי, זיי קריגן זיך ביי די שווארצע מראה אליין, רב יהודה אמר שמואל האלט אז מ'קען דאס יא גוט קוקן דורך א ווייסע טיכל, און רב יצחק בר אבודימי האט געהאלטן אז דאס מוז מען קוקן אויף א רויטע טיכל. אמר עולא, כולם, אלע פינף מראות פון די משנה, עמוק מכן, טייטשט רש"י, אויב ס'איז טיפער, געדעכטער, שטארקער די קאליר, טמא, איז עס טמא, דיהה מכן, אויב ס'איז שוואכער פון די קאליר וואס ס'שטייט ארויסגעשריבן אין די משנה, איז עס טהור, כשחור, אזוי ווי ביי די שווארצע קאליר פון די משנה שטייט קלאר ארויסגעשריבן אין די משנה אז עמוק מכן טמא און דיהה מכן טהור, די זעלבע הלכה איז אויך דא ביי אלע פינף מראות דמים. ואלא מאי שנא שחור דנקט, פארוואס עפעס איז געשטאנען די כלל אין די משנה נאר ביי די שווארצע? זאגט די גמרא סלקא דעתך אמינא איך וואלט געהאט א הוה אמינא הואיל ואמר ר' חנינא וויבאלד ר' חנינא זאגט אז שחור די שווארצע קאליר אדום הוא באמת איז עס אמאל געווען די בלוט רויט אלא שלקה ס'איז געשלאגן געווארן און ס'איז געווארן שווארץ הילכך וואלט איך געזאגט אפשר אפילו דיהה מכן נמי ליטמא אפילו ווען ס'איז אביסל שוואכער פון שחור כחרת זאל עס אויכעט מטמא זיין פארוואס ווייל ס'איז דאך אמאל געווען ריכטיג רויט ממילא אפילו עס איז געשלאגן געווארן און עס איז געווארן א שוואכערע שווארץ זאל עס אויכעט מטמא זיין? קא משמע לן ניין, אז עס איז א שווארצע קאליר איז עס נאר מטמא ווען עס איז שחור כחרת, און אויב עס איז שוואכער ווי שחור כחרת איז עס טהור אפילו אויב עס איז אמאל געווען די ריכטיגע רויט. און דער תוס' הרא"ש שמועסט אויס אויף דעם וואס עולא האט געזאגט אז דיהה מכן טהור קען מען זיך לכאורה פרעגן ביי די פינף מראות איז דאך דא איין שטאפל העכער די אנדערע קומט אויס אז אויב ס'איז למשל שוואכער פון אדום וואס דאס איז איינע פון די פינף מראות אז ס'איז רויט, זאגט דאך עולא אז דיהה מכן איז טהור, פארוואס זאל עס זיין טהור? ס'איז דאך נאך אלץ רויטער פון קרן כרכום וואס דאס איז איינע פון די אנדערע פינף. און די זעלבע זאך ווען עס איז שוואכער פון קרן כרכום איז עס נאך אלץ רויטער פון מימי אדמה וואס דאס איז נאך איינס פון די פינף מראות און פארוואס זאל עס נישט מטמא זיין אלץ עמוק מכן פון מימי אדמה אדער פון קרן כרכום וואס עמוק מכן זאגט דאך עולא איז יא טמא זאגט די תוספות הרא"ש א כלל די אלע מראות דמים לערנט מען ארויס פון פסוקים שטייט דמיה דמיה די רבנן האבן געהאלטן אז נאר די מראות פון מימי אדמה פון קרן כרכום שחור כחרת און אדום די זאכן זענען שכיח ביי א פרוי און די זאכן זענען טמא, אויב ס'איז נישט אינגאנצן דומה צו די מראות, דאס הייסט ס'איז שוואכער פון די פינף קאלירן, אפילו אויב ס'איז דא נאך א שוואכערע קאליר פון דעם וואס איז יא טמא, אבער וויבאלד די שוואכע קאליר איז נישט דא צו באקומען, ס'איז נישט שכיח ביי די פרויען, איז עס נישט מטמא. זאגט דער זוהר הקדוש זכור את יום השבת לקדשו, דא איהו רזא דברית קדישא, דאס איז די סוד פון ברית קודש, פון די מידת היסוד, ובגין דהאי ברית, וועגן דעם ברית קיימין כל מקורין דשייפי גופא, דורך דעם האלטן זיך אלע מקורות פון די אברי הגוף, די מידת היסוד טוט משפיע זיין פאר יעדן איינעם, ואיהו כלל כולא ער איז דער כלל פון אלעס,

זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ו', ישראל א איד שעשה מלאכה בשבת ער האט געטון אן ארבעט אין שבת, אם עבר ועשה בזדון, אויב האט ער עס געטון במזיד, אסור לו ליהנות באותה מלאכה לעולם, טאר ער קיינמאל נישט הנאה האבן פון די ארבעט. ושאר ישראל, אנדערע אידן אבער, מותר להם ליהנות בה למוצאי שבת מיד, זיי קענען גלייך מוצאי שבת הנאה האבן פון די ארבעט וואס דער איד האט געמאכט אום שבת, שנאמר, ושמרתם את השבת כי קודש היא, היא קודש די שבת איז טאקע הייליג ואין מעשיה קודש אבער די זאכן וואס מען האט געטוהן און געארבעט אין דעם שבת ווערט נישט קודש אז מען זאל נישט מעגן הנאה האבן דערפון. כיצד געבט ער א משל אויף דעם, ישראל שבישל בשבת במזיד, א איד האט געקאכט שבת במזיד, למוצאי שבת יאכל לאחרים אנדערע מענטשן מעגן עס עסן תיכף מוצאי שבת, אבל לו דער מענטש וואס האט געקאכט לא יאכל עולמית מעג עס קיינמאל נישט געגעסן ווערן, ואם בישל בשגגה, טאמער דער מענטש האט געקאכט בשוגג, למוצאי שבת יאכל בין הוא בין אחרים מיד, דעמאלטס מעג ער און א אנדערער יעדער גלייך עסן דערפון תיכף מוצאי שבת, וכן כל כיוצא בזה. פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו, פירות וואס זענען אום שבת ארויסגעגאנגען אויסערן תחום און זענען צוריק געקומען בשוגג אויב ס'איז צוריק געקומען בשוגג יאכלו בשבת מעגן זיי געגעסן ווערן אום שבת שהרי לא נעשה בגופן מעשה ולא נשתנו ס'איז נישט געשען גארנישט ס'איז נישט עפעס אנדערש געווארן די פירות אליין במזיד אויב מ'האט עס צוריק געברענגט במזיד לא יאכלו טארן זיי נישט געגעסן ווערן עד מוצאי שבת. השוכר את הפועל, ווען איינער דינגט אן ארבעטער לשמור לו את הפרה ער זאל אים אפהיטן א קו ואת התינוק אדער א קינד, לא יתן לו שכרו של שבת, מען זאל אים נישט באצאלן פארן שבת, לפיכך וועגן דעם, אין אחריות שבת עליו, שבת'דיגע טאג איז ער נישט מחויב צו היטן טאקע דעם קינד אדער דעם קו, ואם היה השכיר שכיר שבת אויב ער איז געווען געדינגען אויפן וואך או שכיר שנה אדער אויפן יאר נותן לו שכרו משלם געט ער אים די גאנצע שכר אויף די גאנצע וואך און אויף די גאנצע יאר און אין דעם איז נכלל אויך די שכר פון שבת לפיכך אחריות שבת עליו ליגט יא דעם שבת'דיגן טאג אן אחריות אויף דעם היטער ולא יאמר לו תן לי שכרי של שבת דער ארבעטער זאל אבער נישט זאגן באצאל מיר פאר די שבת'דיגע טאג ער טאר נישט ארויסברענגען אז ער וויל ווערן באצאלט אויף דעם טאג אליין אלא אומר לו תן לי שכרי של שנה או עשרה ימים, מען זאגט אים באצאל מיר אויפן יאר, אדער באצאל מיר אויף די צען טעג, מען טאר נישט בעטן באזונדער דעם שכר פון שבת. זאגט רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה, בזוהר הקדוש ריש פרשת תרומה, הגדיל לספר בשבח מזכה לחייבא, האט מען נעכטן אנגעהויבן צו רעדן פון איינער וואס ער איז מזכה רשעים, זאגט ער אז אין זוהר הקדוש איז דא א לאנגע שמועס וועגן דעם, ווארום ס'שטייט דארט אזוי, זכאה דער צדיק, בעי למרדף דארף נאכיאגן בתר חייבא נאך דעם רשע, און למקנה ליה דארף אים קויפן באגר שלים, מיטן גאנצן פולן פרייז, ודא איהו שבחא און דאס איז דער לויב

ואיהו אסתלק בשלושה סילוקין, א מענטש וואס ער איז עוסק צוריק צו ברענגען רשעים, וועט ער האבן דריי עליות, מה דלא אסתלק הכא בר נש אחרא וואס א צווייטע מענטש איז נישט זוכה צו דעם, און אין זוהר הקדוש שטייט וואס זענען די דריי עליות וואס ער האט, איינס אז ער איז גורם צו מכניע זיין די סטרא אחרא, צווייטנס אז ער טוט ארויפברענגען די כבוד פון דעם אייבערשטן, און די דריטע אז ער טוט אונטערהאלטן די גאנצע וועלט, אויבן און אונטן. ועל האי בר נש און אויף דעם מענטש כתיב שטייט אין פסוק בריתי היתה אתו החיים והשלום, וזכה למחמי בנין לבנוי דער מענטש איז זוכה צו זען קינדער צו זיינע קינדער, וזכה בהאי עלמא ער איז זוכה אויף די וועלט וזכה לעלמא דאתי ער איז זוכה אויף יענע וועלט. ועאל און אויף יענע וועלט וועט ער אריינגיין בתליסר תרעי אין דרײַצן טויערן ולית מאן דימחי בידיה קיינער וועט נישט קענען אים שטערן, ועליה כתיב און אויף אים שטייט די פסוק גיבור בארץ יהיה זרעו, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד, זרח בחושך אור לישרים, ווייל ער האט באלאכטן אין די פינסטער און געוויזן א וועג פאר די רשעים זיך צוריקצוקערן. כדין דעמאלטס מלכא קדישא דער הייליגער באשעפער בריך ער בענטשט לדיוקנא צו די צורה דהאי בר נש פון דעם מענטש בכל ברכאן, מיט די אלע ברכות דבריך וואס ער האט געבענטשט לאברהם, צו אברהם אבינו כד עבד נפשאן דחייביא וואס אברהם האט דאך מקרב געווען מענטשן מיר האבן נעכטן געלערנט ואת הנפש אשר עשו בחרן, ועאל לשבעין עלמין גניזין, דער מענטש האט די זכי' אריינצוגיין צו זיבעציג באהאלטענע וועלטן דלא זכי בהו בר נש אחרא וואס אנדערע מענטשן זענען נישט זוכה צו דעם, ואלמלא הוו ידעי בני נשא ווען מענטשן וואלטן געוויסט כמה תועלתא וזכו גרמי לצדיקיא וויפיל תועלת און וויפיל זכותים זיי זענען גורם פאר די צדיקים מיט דעם וואס זיי לאזן זיך צוריקצוברענגען צום גוטן וועג וזכאן בגינייהו און די צדיקים זענען זוכה דורך די אנדערע מענטשן הוו אזלי בתרייהו וואלטן זיי נאכגעגאנגען נאך די צדיקים ורדפין זיי וואלטן זיי נאכגעיאגט כמאן דרדיף בתר חיין אזוי ווי איינער וואס יאגט נאך נאך זיין לעבן.